נאכדעם וואס מ'האט מפסיק געווען די מעשה פון הקמת המשכן אין פרשת צו און שמיני, האט מען געלערנט א גאנצע ליסט פון הלכות טומאה וטהרה, וואס אפשר האט עס א המשך צו וואס איז געשטאנען דארט אז אהרן איז מורה את בני ישראל. גייען אונז צוריק, וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן, דאס הייסט כאילו מ'גייט צוריק צום יענעם זמן, און דא האבן געלערנט נאך א הלכה נאך א וויכטיגע סארט קרבן, מ'האט געלערנט פארשידענע סארט קרבנות, א עולה, א חטאת, א שלמים, און אזוי ווייטער. דא א ספעשל סארט קרבן, וואס די סארט קרבן הייסט די קרבן הכיפורים, קרבן וואס אונז רופן קרבנות יום הכיפורים, עבודת יום הכיפורים, די וועג וויאזוי די תורה לייגט עס דא אראפ איז, מען טאר נישט גיין אל הקודש גאנצע צייט, נאר מיט די עבודה, נאר ב על ידי די עבודה, אדער בזמן די עבודה, און שפעטער סוף גאנצע פרשה שטייט אז די עבודה זאל מען מאכן איינמאל א יאר די צענטע טאג אין חודש תשרי איז די צייט עס צו מאכן, על כל פנים פונקטליך וויאזוי צוזאמצושטעלן די אלע זאכן דארף מען טראכטן, אבער וואס אונז ווייסן איז דא אזא סארט עבודה, א ספעציעלע עבודה פון לכפר על הקודש, און די עבודה, דעמאלטס איז די איינציגסטע עבודה וואס מען מאכט ממש לפני מבית לפרוכת, דאס איז די איינציגסטע מאל וואס איז דא אזאנע עבודה, מילא סתם אזוי גייט מען מסתמא נישט, וואס דאס האט פונקטליך מיט נדב ואביהוא דארף מען טראכטן, און אז למעשה מאכט מען די עבודה, ס'איז דא אזא סארט עבודה, למעשה מאכט מען עס די יאר, אזוי ווי ס'דא אסאך מקומות, ס'דא אזא סארט זאך אזא זאך א קרבן חטאת, למעשה ווען מאכט מען א קרבן חטאת ווען מ'האט געזינדיגט אדער ווען מ'איז געווען טמא און אזוי ווייטער, איז דא אזא סארט עבודה פון לכפר על המקדש, למעשה מאכט מען עס יום הכיפורים, און יום הכיפורים האט נאך צוויי נאך א הלכה אז מען פאסט אויכעט, און אזוי ווייטער, וואס איז די הלכה? און ווער ס'לערנט משנה יומא אדער זאגט די סדר עבודה יום כיפור מיינט אז ס'איז מורא'דיג קאמפליצירט, ס'איז מורא'דיג פשוט וואס די עבודה פון יום כיפור איז, צוויי זאכן, אדער מ'קען זאגן דריי זאכן אבער אזוי ווי ס'שטייט אין די פסוק און מ'ברענגט אהרן ברענגט מצד עצמו א פר און א אייל א פר איז א חטאת אייל איז סתם א עולה אזוי ווי אסאך חטאות קומען מיט א עולה און פון די אידן נעמט ער צוויי חטאות צוויי שעירים דאס איז די גאנצע עבודת יום הכיפורים און וואס טוט מען מיט דעם? מ'נעמט די פר דאס איז א חטאת פנימית ס'הייסט מ'שעכט עס און מ'שפריצט די בלוט נישט סתם פנימית נאר אויכעט מבית לפרוכת און פני העדות און די זעלבע זאך די שעיר, די ביידע שפריצט מען לפני ולפנים, און אויפן פרוכת און אויפן מזבח הזהב, דאס די דריי פלעצער ווי מען שפריצט די חטאות פנימיות, נאכדעם די אייל, די אייל פון זיין אייגענע אייל און די אייל פון די עולם, דאס איז אן עולה א נארמאלע עולה פון וואס מען איז מקריב אויפן מזבח, און מה שאין כן די צוויי חטאות פנימיות, דאס איז די פר און די שעיר, דאס איז נאך חטאות הנשרפות, מען פארברענט זיי אינדרויסן, חוץ פון דעם איז דא. נאך צוויי וויכטיגע פרטים, דאס איז די שעיר ביי די עזאזל, מ'נעמט עס איין שעיר מ'ווארפט עס לעזאזל, וואס דאס אויף דעם שעיר איז מען מתוודה עוונות בני ישראל, דאס איז די איינציגסטע זאך וואס טוט על עוונות, אלע אנדערע זאכן איז דא לכפר, שטייט נישט אז מ'איז מתוודה על עוונות, לכפר האבן מיר געלערנט ס'קען זיין לכפר על טומאה, לכפר מוז נישט זיין דווקא אויף עוון ס'קען זיין אויך אפשר אויף עוון אבער ס'איז נישט דוקא אויף טומאה, נישט דווקא אויף עוון ס'קען זיין אויך אויף טומאה, דאס איז צו רייניגן כאילו די בית המקדש. מה שאין כן די שעיר לעזאזל און די ערשטע שעיר אויכעט, אויכעט איז עס מצד אהרן און מצד די אידן, נאכדעם די צווייטע שעיר וואס מען גיבט א גורל שיקט עס לעזאזל, די שעיר אויף דעם איז ער מתוודה את עוונות בני ישראל און ער שיקט מיט זייערע עבירות לעזאזל, דאס איז די גאנצע עבודה פון יום הכיפורים, חוץ פון איין זאך וואס מיר האבן אויסגעלאזט, דאס איז די קטורת, קטורת שטייט נישט גלייך אנהייב וואס ס'שטייט כי בענן אראה על הכפורת, און שפעטער איז קען זיין דאס מיינט די ענן הקטורת אבער דאס זעט מען אז מ'ברענגט שפעטער אריין קטורת אין די קודש הקדשים, דאס איז עפעס א אפשר א זאך איינע פון די מיסטעריס פון יום כיפור וואס וואס טוט די קטורת וואס איז די ווארט פון די קטורת פונקטליך וואס ברענגט עס אריין אריין לפני ולפנים וואס מיינט דאס וואס טוט עס אויף וואס איז די שייכות וואס האט עס מיט דעם פסוק וואס שטייט כי בענן אראה על הכפורת. און די מחלוקת גייען צדוקים מיט די חכמים דאס מסביר זיין דאס איז דאס איז די גאנצע מעשה פון עבודת יום הכיפורים אין דעם עבודה זעט מען אויך אפאר אינטערעסאנטע זאכן וואס מען קען באמערקן גלייך זייער וויכטיג וואס פאר א קליידער די כהן גדול זאל אנטוהן כתונת בד קודש און אזוי ווייטער געליסעפס און זעט אויך בכלל אין די גאנצע פרשה פון די כהנים זעט מען אז עס איז זייער וויכטיג אז זיי זאלן האבן בגדי כהונה און די ריכטיגע בגדי כהונה און לערנען געווענטליך א גאנץ יאר זענען דא אנדערע אנדערע בגדים לאו דווקא די זעלבע אבער עס איז זייער וויכטיג זיי זאלן האבן די זעלבע בגדים און אויך זעט מען די ענין פון טהרה, ער דארף זיך רייניגן וכיבס בגדיו, ער זאל זיך וואשן ורחץ בשרו במים בעפאר ער גייט אריין, רחץ בשרו ווען ער גייט ארויס, די חז"ל לערנען אז ס'דא נאך אסאך טבילות און רחיצות אבער על כל פנים זייער וויכטיג מיט א געוואלדיגע טהרה, דאס איז זיכער אז רחיצת מים ווייזט אויף טהרה אזוי ווי די כפרה מיט די בלוט ווייזט אויף טהרה, איז דאס די כפרה פון וכיפר על הקודש, איז אויך די כפרה די כהן די כהן וואס גייט דארף גיין מיט א מורא'דיגע טהרה דארף זיך רייניגן און אזוי ווייטער, די זעלבע זאך דער וואס טראגט די עזאזל און זעלבע זאך די וואס טראגט די די פר ושעיר הנשרפים דארפן זיך אויך וואשן ורחצו בגדיהם און אזוי ווייטער דאס איז א חלק פון די פון די עבודת יום הכיפורים און צום סוף זעט מען אז דאס איז טאקע אזוי ווי א חוקת עולם יעדע יאר און יעדע יאר איז אויך איז ווייטער מדגיש סיי ער זאל טון די אלע עבודות וכיפר על על המקדש ועל האוהל מועד ועל המזבח ועל העם ועל העם ועל הקהל דאס איז די זאכן וואס מען דארף מכפר זיין אויף די מזבח אויף די קודש און אויף די עולם און אויף די כהנים און ער דארף גיין מיט די בגדים די ריכטיגע בגדים.